זאגט דער חפץ חיים ווייטער איז ממשיך מיט די סדר פון די לאוו'ן וואס א מענטש איז עובר ועובר נמי המספר איינער וואס רעדט לשון הרע איז עובר במה דכתיב וואס עס שטייט אין פסוק השמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות דאס הייסט מען זאל זיך אפהיטן און פירשו בספרא חזל לערנען אונז דמה שכתבה התורה לשמור מאוד הכוונה שלא לשכוח מלהיזהר מלשון הרע וואס איינער וואס רעדט לשון הרע קען קומען אויף אים צרעת, דאס מיינט השמר זאל זיך אפהיטן שלא תבוא עליך הצרעת על ידי סיפור הזה. און דער באר מים חיים צייכנט דער חפץ חיים צו די ספרא, דאס איז אנפאנג פרשת בחוקותי, און דער רמבן ברענגט עס צו דארטן אין פרשת כי תצא, אז מען דארף זיך אפהיטן יכול בלבבך, אויף דעם גיי איך דיר זאגן אז ווען ס'שטייט השמר בנגע הצרעת לשמור מאוד איז שמירת הלב, און זכור מיינט שתהא שונה בפיך. און דער חפץ חיים איז ממשיך אז ס'איז דינא דאורייתא מריבויא דקרא, און הגם געווענליך ווייסט מען אונז אז השמר וואס שטייט ביי א עשה האט הלכה ווי עשה, אויב אזוי וואס רעכנט מען עס אויס דא פון די לאוו'ן? זאגט ער אבער אז דא איז אנדערש, און ער בויט עס אויף ווייל די עיקר פסוק איז פון א לאו, וואס איז די לאו פון קציצת בהרת, און דאס ווערט אויך אריינגערעכנט אין חלק פון די לאו, ממילא רעכנט ער עס אויס דא א חלק פון די לאוו'ן. און ער פירט אויס אז דאס איז אלעס אויף די מספר, אבער די מקבל איז צריך עיון, אויב איינער איז שותק, און ער העלפט גארנישט צו, אבער ער גלייבט וואס ער הערט, איז דא דאס א שאלה טאמער איז אויך דאס נלקה בצרעת עבור זה איז צריך עיון. אבער איינער וואס זאגט לשון הרע איז זיכער עובר אויף דעם. זאגט דער חפץ חיים ווייטער, די פערדע לאו וואס מען איז עובר, סיי ועובר נמי המספר והמקבל, איז בלאו פון דלפני עוור לא תתן מכשול, ווייל כי כל אחד נותן מכשול לפני חברו, סיי דער וואס רעדט לשון הרע סיי דער וואס הערט עס אויס, יעדער איינער פון זיי איז מכשיל זיין חבר, וויבאלד קיינער קען עס נישט עובר זיין אן דעם חבר. און יעדע איינע פון זיי מאכט אז די צווייטע זאל עובר זיין שיעבור על לאווין המפורשים בתורה די אלע לאוו'ן וואס אונז רעכן מיר אויס דא. אך, יש חילוק בין מספר ומקבל בזה, דאס וואס אונז גייען יעצט אויסשמועסן דאס קען יא זיין א חילוק פון דער וואס זאגט לשון הרע און דער וואס איז מקבל. דהמספר עובר בלאו זה בין אם השומעים רבים או מועטים, נישט קיין חילוק וויפיל מענטשן הערן אים אויס. די עצם לאו איז ער עובר. ואדרבה כל שיתרבו השומעים יתרבה עליו הלאו הזה, אז ער איז מכשיל אנדערע מענטשן כי נותן מכשול לפני כמה אנשים. לא כן המקבל, דער וואס איז מקבל, אפשר דאינו עובר בלאו זה רק אם הוא לבדו שומע ממנו עתה לשון הרע רכילות, ס'קען זיין אז דער מקבל גייט נישט עובר זיין אז ער איז מכשיל דעם מספר, נאר טאמער ער איז די איינציגסטער צו וועם דער מספר דערציילט עס, ווייל ס'קומט אויס אז נאר וועגן אים ווערט דער מספר נכשל און דערציילט לשון הרע, ואילו היה הולך עתה מאתו ווען ער וואלט ווען אוועק געגאנגען לא היה לו אל מי לספר לישנא בישא שלו וואלט ער דאך נישט געהאט צו וועם צו זאגן די לשון הרע אבל אם יש בלעדיו שומעים אחרים בעת מעשה טאמער איז דא אנדערע מענטשן וואס הערן סיי ווי אויס דעם מספר אפשר איז מעגליך אז דאינו עובר השומע על לאו זה כי אם על לאווין אחרים המפורשים בפתיחה זו ס'דא גענוג נאך לאוון ליידער אזוי אויך אבער דער לאו גראדע נישט דא פאר די מקבל אויב ס'דא אנדערע מענטשן וואס הערן אים אויס עיין באר מים חיים. וכל זה אם בא אחר תחולת הסיפור, אויב ער איז אנגעקומען שפעטער ווי יענער האט שוין דערציילט, אבל על הראשון שהתחיל לספר לפניו, אויף די ערשטע וואס יענער האט אנגעפאנגען צו דערציילן פאר אים, אף שבא אחר כך לשמועה רעה זאת עוד אנשים נאך מענטשן זענען נאך זיך צוגעשטעלט צו די קופקע, בוודאי עובר בכל גוונא, כי על ידו התחיל האיסור, ווייל ער איז געווען בשעת יענער האט אנגעפאנגען. און ער לייגט צו, די חפץ חיים לייגט צו, על כל פנים צריך לזהר מאוד מחבירות כאלה, שלא לישב עמהם, ס'דא סתם א פראבלעם צו זיצן אין אזעלכע חבירות, וואס מען רעדט דברי איסור, כי למעלה כולם נכתבין בשם חבירות רשע. מ'וויל וויסן וויאזוי ס'ווערט אנגערופן אין הימל אזא חבירה ווי מען זיצט און מען רעדט דברי איסור, ס'ווערט אנגערופן חבירות רשע. כי כן איתא בצוואת רבי אליעזר הגדול שציווה להורקנוס בנו, רבי אליעזר הגדול האט געזאגט פאר זיין זון הורקנוס, זה לשונו, בני, אל תשב בחבירות האומרים גנאי חבריהם, זאלסט נישט זיצן אין אזעלכע חבירות ווי מען רעדט די שאנדע פון א צווייטן, ס'איז נישט קיין היינטיגע נייע פראבלעם דאס, אלטע פראבלעם דאס, מענטשן זיצן און מ'רעדט שלעכטס אויף אנדערע. און רבי לעזער הגדול, דער תנא רבי לעזער האט געזאגט פאר זיין זון, דו זעץ דיך נישט צו צו אזעלכע פלעצער, כי כשהדברים עולים למעלה בספר נכתבים, וכל העומדים שם נכתבים בשם חבירות רשע. אז דו וועסט בלייבן זיצן דארטן, ווערסטו גערעכנט פאר חבירות רשע, אזוי הייסט עס. און די באר מים חיים דא, איז, די חפץ חיים בויעט אויף טאקע אז ס'איז א געהעריגע לאו, די לאו פון לפני עיוור. און ער פירט אויס אז עס גייט אן אויף אלע אכט אופנים, וויבאלד די עצם איסור פון לשון הרע גייט אן אויף אלע אופנים, ממילא איז שייך לפני עיוור אויך אויף אלע אופנים.